אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קנ"ו עמוד ב' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, דלועין דאס זענען אזעלכע גרויסע פירות אזוי ווי מעלאנעס אדער פאמפקינס, מעג מען עס אום שבת אויפשניידן פאר די בהמה אז זי זאל עס קענען עסן, און כאטשיג דלועין סתם אזוי שטייט נישט אויף למאכל בהמה, עס איז געמאכט געווארן א מענטש זאל עס עסן, מעג מען עס דאך געבן פאר א בהמה, ואת הנבילה לפני הכלבים, אזוי אויך מעג מען אויפשניידן א נבילה די פלייש צו געבן פאר א הונט צו עסן אום שבת, און דא רעדט מען אז אפילו אויב די הונט איז געשטארבן אום שבת, אזוי אז בין השמשות ווען שבת איז אריינגעקומען האט נאך די בהמה געלעבט, און דעמאלטס איז עס נאך נישט געווען אנגעגרייט פאר א כלב ווייל ס'איז דאך נאך געשטאנען אז א מענטש זאל איר שעכטן און אויפעסן, אבער פון דעסט וועגן דאך וויבאלד זי איז יעצט געווארן א נבילה אום שבת מעג מען עס געבן פאר א הונט, ווייל דער תנא קמא פון די משנה איז אזוי ווי די שיטה פון ר' שמעון אז ער האלט נישט קיין מוקצה. רבי יהודה אומר אם לא היתה נבילה מערב שבת אסורה, אויב איז זי נאך נישט געווען קיין נבילה פון פאר שבת, איז ערשט געשען אום שבת אז זי איז געשטארבן, איז טאר מען עס נישט געבן פאר א הונט ווייל ס'איז מוקצה, און מען טאר עס נישט אפשניידן, מען טאר עס נישט מטלטל זיין לפי שאינה מן המוכן ווייל ס'איז נישט געווען גרייט בין השמשות, אויסער אויב ס'איז שוין געווען געשטארבן פון פאר שבת, וואס דעמאלטס גלייך ווען די שבת איז אריינגעקומען איז עס שוין געווען אנגעגרייט צו געבן פאר א הונט, דעמאלטס איז עס נישט מוקצה און מען מעג. איז די ריטב"א זאגט אז לויט רש"י קומט אויס אז ר' יהודה קריגט אויכעט אויף די ערשטע דין אז מען טאר נישט שניידן דלועין לפני הבהמה, ווייל וויבאלד סתמן שטייט עס פאר מאכל אדם איז עס מוקצה צו געבן פאר א בהמה לויט ר' יהודה. איתמר, ס'איז געזאגט געווארן און די גמרא גיט דא א סימן, ער"ל שח"ז, דאס זענען זעקס אמוראים, ער"ל זענען דריי אמוראים וואס האלטן אז די הלכה איז ווי ר' יהודה, די עיין איז עולא, די ריש איז רב, און די ל' איז לוי, שח"ז איז ראשי תיבות שמואל, די ח' איז ר' יוחנן, און די ז' איז זעירא, די דריי פסק'ענען ווי ר' שמעון, איתמר אמר עולא הלכה כר' יהודה,

ווייל ס'איז מוקצה ושמואל שרי, און שמואל איז עס מתיר, זעט מען אז רב האלט אזוי ווי ר' יהודה, ואף לוי סבר הלכה כר' יהודה, דער אמורא לוי האלט אויך אזוי, כי הא דלוי, כי הוו מייתי טריפתא לקמיה ביומא טבא, ווען מען האט געברענגט פאר אים א שאלה אין א טריפה, לאמיר זאגן איינער האט געהאט א עוף און ער איז מסופק צו ס'איז כשר געשאכטן אדער נישט, אדער צו ס'איז א טריפה אדער נישט, לא הוה חזי לה פלעגט ער נאכנישט קוקן דערויף, אלא כי יתיב אקילקליתא, ער האט זיך אוועקגעזעצט נעבן די אשפה, די גרויסע פלאץ ווי מען לייגט די גארביטש, דאמר ווייל ער פלעגט זאגן, דילמא לא מתכשרא, אפשר וועט זיך ארויסשטעלן אז ס'איז נישט כשר, ואפילו לכלבים לא חזיא, און אויב אזוי איז עס מוקצה ווייל מען קען עס אפילו נישט געבן פאר א הונט, ווייל וויבאלד בין השמשות, ווען יום טוב איז אריינגעקומען איז דאך דאס געשטאנען אויף צו שעכטן פאר א מענטש, און ס'איז טאמער ס'שטעלט זיך ארויס אז יעצט איז עס געווארן טרייפה, איז דאך דאס מוקצה, און ס'מ'טאר עס נישט געבן פאר א כלב אויך נישט, און דעריבער האט ער געוואלט זיין גרייט אויף א פלאץ וואו ס'איז דא די מיסט, אזוי אז טאמער ס'איז מוקצה זאל ער עס קענען גלייך אראפווארפן דארטן. זעט מען דא אז לוי האט גע'פסק'נט ווי רבי יהודה אז א נבילה וואס שטארבט אום שבת אדער אום יום טוב הייסט מוקצה פאר א כלב. ושמואל אמר הלכה כר' שמעון, ואף זעירי סבר הלכה כר' שמעון, דתנן האמיר געלערנט א משנה אין ביצה כ"ז, בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה, א בהמה וואס איז געשטארבן אום יום טוב טאר מען עס נישט רוקן פון פלאץ ווייל ס'איז מוקצה, ותרגמה זעירי בבהמת קדשים, זעירי האט איינגעזעצט יענע משנה אז מ'רעדט דווקא פון א בהמה וואס באלאנגט צו קדשים וואס זי איז דאך אסור בהנאה און מ'קען עס נישט געבן פאר א כלב אויך נישט, און דעריבער איז עס מוקצה. אבל בחולין שפיר דמי איז דאך משמע פון דעם אז א חולין'דיקע בהמה מעג מען יא רוקן פון פלאץ, ווייל אפילו ס'איז געשטארבן אום יום טוב, זאג איך אז ס'איז ראוי פאר א כלב ווייל איך האלט ווי ר' שמעון אז ס'הייסט נישט קיין מוקצה. זעט מען פון דעם אז זעירי האט געהאלטן ווי ר' שמעון. רשי אין מסכת ביצה רעדט שוין אויס אז אפילו אויב ס'איז א בהמת קודש אויך פארוואס זאג איך נישט לכאורה אז ס'איז יא ראוי פאר א כלב ווייל מ'קען דאך עס אויסלייזן אראפנעמען די קדושה דערפון און נאכדעם קען מען עס געבן עסן פאר א כלב, ענטפערט רשי אז ס'איז דא א דין ביי קדשים אז ווען מ'לייזט עס אויס דארף זיין העמדה והערכה, מ'דארף עס אויפשטעלן ווי די תורה זאגט אין פרשת בחוקותי והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה, מ'דארף איר אויפשטעלן און אפשאצן, און א טויטע בהמה וויבאלד מ'קען איר נישט אויפשטעלן איז נישט שייך אז מ'זאל איר אויסלייזן. נאך א טעם וואס ס'איז דא א דין אז אין פודין קדשים להאכילם לכלבים אויב די גאנצע צוועק פונעם אויסלייזן איז נאר אז א כלב זאל עס קענען עסן פאר דעם צורך טאר מען נישט אויסלייזן קיין קדשים און אפילו ס'איז דא א שיטה וואס האלט פודין את הקדשים להאכילם לכלבים זאגט אבער רשי אז וויבאלד אום יום טוב טאר מען בכלל נישט אויסלייזן ווייל ס'קוקט דאך אויס ווי מקח און ממכר אז מ'נעמט עס ארויס פון די רשות פון הקדש און מ'לייגט אריבער די קדושה אויף געלט. ואף ר' יוחנן אמר הלכה כר' שמעון, פרעגט די גמרא ומי אמר ר' יוחנן הכי, קען דען זיין ער פסק'נט ווי ר' שמעון, והא אמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה, ר' יוחנן זאגט דאך אז איבעראל וואו רבינו הקדוש ברענגט א הלכה אין א משנה סתם אן א נאמען, מיינט אז די הלכה בלייבט אזוי, ותנן, און אונז האמיר דאך געלערנט אין א משנה מסכת ביצה ל"א דא גיימיר אריבער צו דף קנ"ז עמוד א', אין מבקעין עצים מן הקורות, מען טאר נישט צושפאלטן און אראפשניידן העלצער פון די באלקענעס וואס זענען אנגעגרייט לבנין, און אין דעם איז וועט אפילו ר' שמעון מודה זיין ווייל דאס איז מוקצה מחמת חסרון כיס, און אזוי אויך זאגט די משנה ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב מען טאר אויך נישט צושפאלטן און שניידן האלץ פון א באלקן וואס האט זיך צובראכן אום יום טוב, און דא רעדט מען פון א באלקן וואס איז שוין געווען אלט עס איז שוין געווען באנוצט למשל פאר א הויז נאר עס האט זיך צובראכן אום יום טוב און יעצט וויל ער עס גיין נוצן אויף צו הייצן טאר מען נישט. ווייל דער משנה האט געהאלטן ווי רבי יהודה אז וויבאלד ווען יום טוב איז אריינגעקומען איז זי געווען גאנץ און זי איז נישט געשטאנען צו הייצן הייסט עס מוקצה, האמיר דאך דא א סתם משנה וואס האלט אזוי ווי רבי יהודה, און ווי קען רבי יוחנן פסק'נען ווי רבי שמעון ווען ער אליין האלט דאך הלכה כסתם משנה? ענטפערט די גמרא רבי יוחנן ההיא כרבי יוסי בר יהודה מתני לה, רבי יוחנן האט יענע משנה מסכת ביצה געלערנט אין נאמען פון ר' יוסי בר יהודה און געהאלטן אז ס'איז טאקע נישט קיין סתם משנה, ער האלט אז מ'דארף דארט גורס זיין דברי ר' יוסי בר יהודה ווייל ר' יוסי האלט אויך אזוי ווי זיין טאטן ר' יהודה פון די דין פון מוקצה. און אויב אזוי הייסט עס שוין נישט קיין סתם משנה, סתם מיינט נאר ווען ס'האט נישט קיין נאמען. זאגט די גמרא תא שמע, קום און הער איך וועל דיר ווייזן א אנדערע סתם משנה ווי מ'זעהט אז די משנה איז סותם ווי ר' יהודה, דאס איז אויך אין ביצה כ ט. מתחילין בערימת התבן, מען מעג אנהייבן נוצן פון א נייע בינטל פון שטרוי, מען רעדט דא אין יום טוב ווען א מענטש וויל הייצן דערמיט, דאס מיינט אז מען האט עס נאכנישט אנגעהויבן צו נוצן פון פאר יום טוב, פון דעסטוועגן דאך מעג מען יעצט לכתחילה גיין נעמען צום הייצן אום יום טוב. אבל לא בעצים שבמוקצה, אבער פון די העלצער וואס ער האט אפגעשיידט און אוועקגעלייגט אין א סטארידזש, פאר א לענגערע צייט וואס ער וויל נישט נוצן, פון דעם טאר ער נישט נעמען אום יום טוב ווייל דאס איז מוקצה, און דא שטייט דאך נישט קיין נאמען ס'איז א סתם משנה, און מען זעט דאך אז מען האלט ווי רבי יהודה ווייל ס'שטייט דאך אבל לא בעצים שבמוקצה, איי וויאזוי מעג מען דעמאלטס נעמען בערימת התבן, תבן איז דאך געמאכט פאר א מאכל בהמה וויאזוי מעג מען עס נוצן צו הייצן, זאגט רש י יעצט לערנט די גמרא אז מען רעדט דא פון תבן וואס איז שוין נישט פריש, ס'איז שוין פארשטינקען, וואס ס'שטייט נישט פאר מאכל בהמה, און סתם שטייט עס להסקה אויף צום הייצן. דעריבער איז דאס נישט מוקצה, אבער טאמער ליגט עס אין א סטארידזש וואס איז עפעס אוועקגעלייגט פאר א לענגערע צייט, דעמאלט איז עס יא מוקצה און דאס שטימט נאר מיט רבי יהודה, איז ווי קען רבי יוחנן פסק'נען ווי רבי שמעון, בעת ווען ס'איז דא א סתם משנה ווי רבי יהודה? ענטפערט די גמרא התם בארזי ואשוחי, דאס וואס שטייט בעצים שבמוקצה רעדט מען פון אזעלכע מיני טענען ביימער, רש י זאגט אז ארז איז א זכר און אשוח איז א נקבה, אויך א טענען בוים, וואס די העלצער זענען זייער טייער און דאס איז ספעציעל געמאכט געווארן אויף צו בויען, דמוקצה מחמת חסרון כיס, דאס האט ער מקצה געווען אלץ חסרון כיס ווייל ס'איז זייער א טייערע זאך וויל ער עס נישט נוצן פאר סתם ביליגע זאכן אזוי ווי צו הייצן און דארטן איז אפילו ר' שמעון מודה אז ס'איז מוקצה. אויב אזוי קען מען זאגן אז די משנה קומט אויס ווי ר' שמעון און מ'מוז שוין נישט זאגן יעצט אז די ערימת התבן איז געווען פארשטינקען, ניין אפילו ס'איז פרישע תבן וואס ס'שטייט למאכל בהמות לויט ר' שמעון מעג מען עס נוצן אויף צום הייצן ווייל ער האלט נישט פון דעם מוקצה. זאגט די גמרא תא שמע, קום איך וועל דיר אויפווייזן א אנדערע משנה, א סתם משנה וואס קומט אויס ווי רבי יהודה אין ביצה דף מ, אין משקין ושוחטין את המדבריות, מען טאר נישט אום יום טוב געבן צו טרינקען און נאכדעם שעכטן אזעלכע בהמות וואס דרייען זיך אין מדבר, מען לאזט זיי דארטן פאשענען פאר א לענגערע צייט אין מדבר, טאר מען עס נישט נעמען יעצט און שעכטן אום יום טוב, ווייל וויבאלד אנפאנג יום טוב האט דאך דער בעל הבית בכלל נישט געטראכט פון דעם, ער האט דאך געוואוסט אז ס'בלייבט דארטן אין מדבר פאר א לענגערע צייט, קומט אויס אז דאס איז מוקצה, און באמת די משקין איז דא נישט די פראבלעם, ער מעג געבן צו טרינקען, די עיקר וואס ער וויל ארויסברענגען אז מען טאר עס נישט שעכטן אום יום טוב אז ס'איז מוקצה, נאר ער כאפט שוין אן אין משקין ושוחטין, ווייל דאס איז געווען די סדר אז פאר מען האט געשחט'ן פלעגט מען געבן צו טרינקען כדי די הויט זאל זיך גרינגער אפשינדן. אבֿל משקין ושוחטין את הבײתות, אָבער דעם מין בהמות, װאָס דרײען זיך אין שטוב, דאָס מעג מען יאָ שעכטן, געבן צו טרינקען און שעכטן אום יום-טובֿ, װײַל ער האָט דאָך געװוּסט אין אָנפֿאַנג יום-טובֿ, אַז דאָס געפֿינט זיך אין שטוב, במילא איז עס נישט מוקצה. האָבן מיר דאָך דאָ בפֿירושע סתּם משנה, אַזױ װי רב יהודה, װײַל לױט רב שמעון איז דאָך אַפֿילו אַ בהמה פֿון מידבר אױך נישט קײן מוקצה. ווי קען זיין רבי יוחנן זאל פסק'נען ווי רבי שמעון והא ס'איז דא א סתם משנה ווי רבי יהודה? ענטפערט די גמרא רבי יוחנן סתמא אחרינא אשכח רבי יוחנן האט געטראפן א אנדערע סתם משנה דא ביי אונז אין מסכת שבת וואס דארטן האט רבי סותם געווען אזוי ווי רבי שמעון און רבי יוחנן פסק'נט אזוי ווי די סתם משנה און הגם מען וועט יעצט זען אז ס'איז נישט קיין סתם משנה ממש ס'איז די שיטה פון בית הלל נאר ווען בית שמאי און בית הלל קריגן זיך זאג איך דאך די כלל פון בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה און ס'האט ממש א דין ווי א סתם משנה, לאמיר זעהן. עס איז געווען אויף דף קמ"ג עמוד א וואו מ'האט געהאט בית שמאי אומרים מגביהים מעל השולחן עצמות וקליפין, ווען מ'ענדיגט עסן אויפן טיש און ס'בלייבט איבער ביינער אדער שאלעכץ פון ניסלעך וואס מ'קען בכלל נישט עסן, דאך מעג מען עס אראפנעמען פונעם טיש, ווייל איך האלט נישט קיין מוקצה. ובית הלל אומרים, מען טאר עס נישט נעמען מיט די הענט ווייל עס איז מוקצה, נאר מסלק את הטבלה כולה ומנערה, ער הייבט אויף די גאנצע טישטוך און ער שאקלט עס אראפ. ואמר ר' נחמן, אנו אין לנו אלא בית שמאי כר' יהודה ובית הלל כר' שמעון, אז אונזער גירסא אין די משנה איז פונקט פארקערט, אז בית שמאי האלט ווי ר' יהודה אז ס'איז יא דא מוקצה, און דעריבער האט מען מוזן מסלק זיין את הטבלה כולה ומנערה, און בית הלל איז גאר דער וואס האלט ווי ר' שמעון אז מגביהים מעל השולחן עצמות וקליפין. איז ר' יוחנן נעמט אויך אן די גירסא פון ר' נחמן אז בית הלל האלט ווי ר' שמעון, און דאס איז אזוי ווי א סתם משנה וואס רבי האט סותם געווען אליבא דר' שמעון. פליגי בה רב אחא ורבינא די צוויי אמוראים קריגן זיך ארום חד אמר בכל השבת כולה הלכה כר' שמעון, ביי אלע דינים פון שבת ווי ר' יודא מיט ר' שמעון קריגן זיך בלייבט די הלכה ווי ר' שמעון, סיי לגבי מקצה און סיי לגבי דבר שאינו מתכוין מלאכה שאין צריכה לגופה די אלע מחלוקות בלייבט הלכה ווי רב שמעון לבר ממקצה מחמת מיאוס. אויב איז א זאך וואס איז מקצה צוליב זיין מיאוסקייט וואס דארט פסק'ן איך יא ווי רב יהודה אז ס'איז מקצה ומאי ניהו וואס איז מקצה מחמת מיאוס נר ישן נר דאס איז אזא כלי חרס א לאמפ אין וואס מ'צינדט א לעכט טאמער ס'איז שוין ישן מיינט אז ס'איז שוין אלט אז מ'האט שוין געצינדען דערין אמאל, וואס דעמאלטס ווערט עס זייער מיאוס ווייל די אויל איז איינגעבליע אין דעם, און מ'נוצט עס נישט געווענדליך פאר אנדערע זאכן, דעריבער איז עס מוקצה אום שבת. וחד אמר במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכה כר' שמעון. לבר ממוקצה מחמת איסור. ומאי ניהו, וואס מיינט מוקצה מחמת איסור? נר שהדליקו בו באותה שבת. א לעכטל וואס האט געברענט ווען שבת איז אריין געקומען, איז אפילו ווען עס האט זיך אויסגעלאשן, דארטן פסק'ן איך ווי רבי יהודה אז מען טאר עס נישט מטלטל זיין. די גמרא שמועסט אויס אבל מוקצה מחמת חסרון כיס אפילו רבי שמעון מודה. אזא מין מוקצה וואס דער מענטש איז מקצה ווייל ער וויל נישט קיין ווייל ס'ברענגט אים א שאדן יענע זאך איז זייער א סענסעטיווע זאך וואס ער וויל נישט נוצן פאר אנדערע געברויכן, דארט איז אפילו רבי שמעון מודה אז ס'איז מוקצה מ'טאר עס נישט מטלטל זיין. וויאזוי ווייס איך? דתנן, מ'האט שוין געלערנט אין א משנה אויבן אויף דף קכ"ג, כל הכלים ניטלים בשבת, כל הכלים מיינט אלע כלים, אפילו אויב ס'איז א כלי שמלאכתו לאיסור מעג מען עס אויך מטלטל זיין אין שבת, וואס דאס איז דאך אזוי ווי די שיטה פון ר' שמעון, אז איך האלט נישט קיין מוקצה, חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרישה. דאס איז אזא מין גרויסע זעג, און אויך אזא נאגל מיט וואס מען, וואס מען אקערט, וואס וויבאלד דאס איז מוקצה מחמת חסרון כיס, טאר מען עס נישט מטלטל זיין שבת. זעט מען דאך אז כאטשיג דאס שטייט כל הכלים ניטלים אפילו מוקצה כלי שמלאכתו לאיסור, וואס דאס איז דאך ווי רבי שמעון, אבער ווען ס'קומט צו מסר הגדול ויתד של מחרישה וואס דאס איז מוקצה מחמת חסרון כיס איז ער מודה אז ס'איז מוקצה. זאגט די הייליגע משנה מפירים נדרים בשבת, מען מעג מפר זיין א נדר אום שבת, די לשון פון הפרה נוצט מען ווען א מאן צושטערט די נדר פון זיין פרוי, אדער א טאטע פון זיין טאכטער, וואס די הלכה איז דאך אז ביום שמעו קען ער עס מפר זיין, און דאס קען מען טון אפילו אום שבת אויכעט. די גמרא זאגט שוין אין נדרים דף ע"ז, אז שבת זאל מען נישט זאגן געהעריג די לשון מופר לך אלס כבוד השבת, נאר ער זאל עס מבטל זיין די נדר אין זיין הארץ, און ער זאל איר זאגן טלי ואכלי טלי ושתי, למשל האט זי געמאכט א נדר אז זי גייט נישט עסן אדער טרינקען, זאל ער זאגן דא האסטו נעם און עס און נעם און טרינק. ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת, ווען איינער האט געמאכט א נדר און ער דארף זיך גיין שואל זיין ביי א חכם זאל אים מתיר נדר זיין, אדער ביי שלושה הדיוטות, מעג מען עס נאר טון אויף אזעלכע נדרים וואס זענען לצורך השבת, למשל האב איך געמאכט א נדר אז איך גיי נישט עסן היינט, אז סתם נדרים וואס האט נישט צו טון מיט שבת, איז דאך דא די כלל פון אז מען טאר נישט שבת ארלעדיגן ממצוא חפצך ודבר דבר, דאס איז א וואכנדיגע זאך, אבער אז ס'איז לצורך השבת קען מען זיך גיין שואל זיין, באלד וועט מען שוין זעהן אין די גמרא צו א מאן אדער א טאטע ווען ער איז מפר נדר מוז עס אויך זיין דווקא א נדר וואס איז לצורך השבת אדער נישט. ופוקקין את המאור, און מען מעג פארשטאפן א פענסטערל וואס ברענגט אריין ליכטיגקייט אום שבת? מען רעדט נישט דא ווען ער פארשטאפט עס אויף שטענדיג, מען רעדט ווען ער לייגט ארויף אזא האלץ דערויף, וואס דאס איז א עראי'דיגע זאך, מען לייגט עס ארויף און מען נעמט עס אראפ, און די משנה איז דא סותם, אזוי ווי די רבנן וואס האבן אויבן געזאגט אויף דף קכ"ה, פוקקין בפקק החלון, און נישט ווי ר' לעזער וואס זאגט אז נאר טאמער עס איז שוין געווען אויפגעהאנגען, צוגעבינדן דארטן פון פאר שבת. ומודדין את המטלית, און מען מעג אפמעסטן אזא קליינע שמאטקעלע צו געוואר ווערן צו עס האט דעם שיעור, צו עס איז טמא געווארן אדער נישט. די שיעור איז דאך ג' אצבעות, און כאטשיג א מדידה אום שבת איז אסור, נאר ס'איז עובדא דחול, אבער לצורך מצוה, ווייל מ'דארף דאך וויסן וואס די דין איז צו ס'איז טמא געווארן צו נישט, מעג מען יא מעסטן. און אזוי אויך ומודדין את המקווה, מ'מעג אפמעסטן א מקווה אום שבת צו זען צו ס'האט די שיעור מקווה וואס די הלכה איז אז ס'מוז זיין הויעך דריי אמות און ברייט א אמה על אמה וואס דאס די שיעור פון מ' סאה. ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בטנית.

און אזוי אויך מעג מען אפמעסטן, ווייל זיי האבן דאך דא געמאסטן צו ס'האט א טפח אדער נישט, און אזוי אויך מעג מען צובינדן לכתחילה א קשר שאינו של קיימא ווייל זיי האבן דאך דא צוגעבינדן א מקידה בגמי. ס'כדאי דא צו באמערקן אז די משנה האט אפגעטיילט די הפרת נדרים פון התרת נדרים, ס'שטייט באזונדער מפירים נדרים בשבת ונשאלים לנדרים שהן לצורך השבת. יעצט וועל מיר זעהן די גמרא פארוואס מען האט עס אפגעטיילט, מיר האבן צוויי צדדים וויאזוי עס אפצולערנען. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, הפרה בין לצורך ובין שלא לצורך, צו זאל איך זאגן אז ווען א טאטע אדער א מאן פארשטערט א נדר מעג עס זיין אפילו ווען ס'איז נישט לצורך השבת, ושאלה לצורך אין שלא לצורך לא, נאר ווען מען קומט זיך שואל זיין ביי א חכם אדער ביי שלושה הדיוטות, דעמאלטס איז דא די דין אז ס'מוז זיין לצורך השבת און אז נישט טאר מען נישט, ומשום הכי קפלגינהו מהדדי, יעצט פארשטייט מען פארוואס די משנה האט דאס אפגעטיילט איינס פון צווייטן, און פאר דעם שטייט סתם מפירים נדרים בשבת, ווייל הפרת נדרים דורך א טאטע פאר א טאכטער אדער א מאן פאר זיין ווייב מעג זיין אום שבת בכל אופן אפילו ווען ס'נישט לצורך השבת. און נאכדעם שטייט באזונדער ונשאלים לנדרים שהן לצורך השבת, ביי שאלת הנדר ווען מ'גייט צו א חכם אדער צו שלש הדיוטות, דארט איז דא די דין אז ס'דארף זיין דווקא לצורך השבת. או דילמא אדער זאל איך זאגן ניין, הפרה נמי לצורך אין שלא לצורך לא, אפילו די הפרה דורך א טאטע אדער א מאן איז אויך נאר לצורך השבת מעג מען, שלא לצורך השבת טאר מען נישט. איי והא דקא פליג להו מהדדי פארוואס האט ער עס אפגעטיילט, פארוואס האט די משנה נישט צאמגענומען. ס'וואלט געקענט שטיין מפירים ונשאלים לנדרים שהן לצורך השבת, משום דהפרה אין צריך בית דין, ושאלה צריכה בית דין, ווייל וויבאלד ס'איז צוויי אנדערע מין זאכן אז הפרה דארף מען דאך נישט צוקומען צו א בית דין, דער טאטע אליין איז עס מפר פאר זיין טאכטער אדער דער מאן פאר זיין ווייב, ווידעראום ביי שאלה דארף מען דאך צוקומען צו א בית דין, איז עס צוויי אנדערע מין נדרים און פארדעם האט ער עס אפגעטיילט, אבער די הלכה וועט זיין ביי ביידע די זעלבע, אז נאר לצורך השבת מעג מען און אנישט נישט. וואס זענען די צוויי צדדים פון די שאלה, ווייל אין די תורה שטייט דאך אז ער דארף עס פארשטערן ביום שמעו. קען מען לערנען אין דעם צוויי מהלכים, מען קען זאגן ביום שמעו מיינט אין די פיר און צוואנציג שעה, עס מיינט אין די מעת לעת, אדער קען מען זאגן ביום מיינט אין דעם זעלבן טאג, למשל אויב די פרוי האט געמאכט די נדר א שעה פאר דער טאג האט זיך געענדיגט, וועט די מאן אדער די טאטע נישט האבן מער ווי איין שעה מפר נדר צו זיין, אויב זי האט עס געמאכט אנפאנג נאכט, דעמאלטס האט ער געמאכט פֿיר און צוואַנציק שעה. און דאס איז באמת די שורש פון די שאלה וואס די בני הישיבה האבן געוואלט וויסן, צו ביום שמעו מיינט א מעת לעת צו אין דעם זעלבן טאג. און אין דעם איז תלוי דא די צוויי צדדים. טאמער גיי איך מיט די ערשטע צד, אז הפרה מעג זיין אפילו שלא לצורך השבת, איז די טעם, ווייל איך האלט ביום שמעו מיינט נאר אין די זעלבע טאג קען מען מפר נדר זיין, און דעריבער אויב איך וועל ווארטן ביז נאך שבת, עט שוין אדורך גיין דער טאג און דער מאן עט שוין נישט קענען מפר נעדר זיין, און דעריבער האט מען מתיר געווען יעדער מין נדר אפילו שלא לצורך השבת, ווייל אויב כ'וועל עס נישט מתיר זיין וועט ער שוין מער נישט קענען מתיר זיין, און אפילו די פרוי קען גיין צו א חכם זיך מתיר זיין, דאס איז דאך נאר ווען זי האט חרטה, ביי א חכם דארף מען טרעפן א פתח חרטה, אבער מען רעדט דאך דא פון א פרוי וואס האט נישט קיין חרטה פון נדר, און איר מאן וויל עס צושטערן מיט געוואלד, דעריבער איז מען מתיר יעדער מין נדר אפילו שלא לצורך השבת. די צווייטע צד פון די בעיא איז ניין, אז הפרה איז אויך נאר מותר לצורך השבת, ווייל אפילו אויב די פרוי האט געמאכט די נדר אום שבת, האט דאך די מאן אלעמאל פֿיר און צוואַנציק שעה צייט מפר זיין, עט ער עס קענען מפר זיין נאך שבת אויך, האט נישט אויסגעפעלט מתיר צו זיין שלא לצורך השבת, זאגט די גמרא תא שמע, קום כ'על דיר אויפדרינגען, דתני זוטא דבי רב פפא, זוטא פון די בית מדרש פון רב פפא האט פארגעלערנט א ברייתא מפירים נדרים בשבת לצורך השבת. זעהט מען דאך לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא, און דא שטייט דאך די לשון פון מפירים, הפרה גייט אלעמאל אויף א נדר וואס א מאן טוט צו שטערן פאר זיין ווייב אדער א טאטע פאר זיין טאכטער, זעהט מען דאך אז לגבי הפרת נדרים איז אויך אזוי די דין אז נאר לצורך השבת מעג מען און אנישט נישט. און אויב אזוי איז אויפגעדרינגען אז ביום שמעו מיינט אין די גאנצע מעת לעת, און טאמער האט זי געמאכט א נדר שלא לצורך השבת האט ער נאך צייט מפר זיין נאך שבת ביז די מעת לעת ענדיגט זיך. לישנא אחרינא, די גמרא ברענגט דא א אנדערע לשון אויף די איבעיא להו, און באמת איז עס די זעלבע זאך, די גאנצע חילוק איז נאר אז דא ווערט אויסגעשמועסט די צוויי צדדים פון די איבעיא אויכעט, איבעיא להו, לצורך אתרווייהו קאי, דאס וואס די משנה זאגט אז עס מוז זיין לצורך השבת, גייט ארויף אויף ביידע, סיי אויף מפירים און סיי אויף נשאלים, ושלא לצורך לא, און ממילא וועט אויסקומען אז שלא לצורך שבת וועט מען נישט טארן מפר זיין את הנדר, אלמא און לויט דעם וועט זיין אויפגעדרינגען אז הפרת נדרים מעת לעת, אז ס'איז דא צייט פֿיר און צוואַנציק שעה, און אויב די פרוי האט געמאכט א נדר אום שבת שלא לצורך השבת, העט נאך די מאן קענען מפר זיין די נדר נאך אין די מעת לעת אבער נאך שבת. או דילמא אדער זאל איך זאגן כי קתני לצורך אשאלה הוא דקתני, דאס וואס שטייט אז עס מוז זיין לצורך השבת גייט נאר ארויף אויף נשאלים ווען איינער גייט צו א חכם אדער צו שלושה הדיוטות, וואס דארט קען מען ווארטן ביז נאך שבת מתיר נדר זיין אויב עס איז נישט לצורך השבת ווייל דארט איז נישטא די דין פון מעת לעת אבל הפרת נדרים אפילו שלא לצורך צו שטערן א נדר וואס א מאן צושטערט פאר זיין ווייב עט מעגן זיין אפילו שלא לצורך השבת. און לויט דעם אלמא הפרת נדרים כל היום, אז מען קען נאר צושטערן א נדר אינעם זעלבן טאג, און אויב די פרוי וועט מאכן א נדר אום שבת שלא לצורך השבת, אויב כ'על נישט לאזן דעם מאן עס צושטערן, עט אויסקומען אז ער עט פארלירן זיין געלעגנהייט עט עס שוין מער נישט קענען צושטערן, ממילא האט מען מתיר געווען אפילו שלא לצורך השבת אויך, תא שמע, דתני רב זוטי דבי רב פפא, רב פפי. פריער איז געשטאנען דבי רב פפא יעצט איז אין גמרא דבי רב פפי, מפירין נדרים בשבת לצורך השבת, לצורך השבת אין, שלא לצורך השבת לא, אלמא הפרת נדרים מעת לעת, זעהט מען ווייל מען האט נישט מתיר געווען שלא לצורך השבת איז א סימן אז די אז די מאן האט נאך צייט א גאנצע מעת לעת און אויב זי האט געמאכט א נדר אום שבת שלא לצורך השבת קען ער עס נאך צושטערן נאך שבת. ווילאנג די מעת לעת ענדיגט זיך נישט. אמר רב אשי, וויאזוי קענסטו זאגן אז הפרת נדרים איז א גאנצע מעת לעת, והא אנן תנן האבן דאך געלערנט אין א משנה אין נדרים ע"ו, הפרת נדרים כל היום. צעשטערן א נדר קען מען נאר א גאנצן טאג, דאס מיינט יענע טאג ווען זי האט געמאכט די נדר, ביז די טאג ענדיגט זיך. ויש בדבר להקל ולהחמיר. און אמאל קען עס זיין א קולא, דאס מיינט אז ס'איז דא א לאנגע צייט ווען די מאן קען נאך צעשטערן, און אמאל איז דא דערין א גרויסע חומרא. כיצד? נדרה לילי שבת. אויב א פרוי האט געמאכט א נדר פרייטאג צונאכטס, און דער אמת איז אז דער דין איז נישט נאר פרייטאג צונאכטס, א גאנצע וואך אויכעט, אויב זי מאכט די נדר ביינאכט, איז מפר לילי שבת ויום השבת עד שתחשך, האט די מאן צייט א גאנצע נאכט און אויכעט א גאנצן טאג ביז ס'ווערט מוצאי שבת, און דאס איז א קולא אז ער האט אסאך צייט צו צושטערן. נדרה עם חשכה אויב זי האט געמאכט שבת נאכמיטאג פאר ס'איז געווארן טונקל האט זי געמאכט א נדר, מפר עד שלא תחשך קען ער נאר צושטערן די ביסל צייט וואס איז נאך געבליבן ביז ס'ווערט טונקל, שאם לא הפר מ טאמער האט ער עס נישט גלייך צושטערט משחשכה אינו יכול להפר, איינמאל ס'איז געווארן טונקל קען ער שוין מער נישט צושטערן, און דא האמער א חומרא אז ס'איז דא זייער ווייניג צייט ווייל זי האט עס געמאכט סוף טאג און אלעמאל ביי די ענדע פון די טאג ביז דעמאלטס קען מען צושטערן, און די סיבה פארוואס די משנה האט אנגעכאפט לילי שבת, זאגט שוין דער ר"ן אין מסכת נדרים, ווייל ער וויל מיר דא לאזן הערן דעם חידוש אז די מאן קען צושטערן יעדע נדר, אפילו שלא לצורך השבת אויכעט, טאקע וועגן דעם, ווייל איינמאל די שבת וועט אדורך גיין וועט די מאן פארלירן די געלעגנהייט עס שוין מער נישט קענען צושטערן. האמער דאך דא א בפירוש'ע משנה אז מען קען נישט צושטערן א גאנצע מעת לעת נאר דווקא אינעם זעלבן טאג. ענטפערט די גמרא תנאי היא אז באמת איז עס א מחלוקת פון תנאים, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא הפרת נדרים כל היום, נאר אינעם זעלבן טאג אזוי האלט די תנא קמא, ר' יוסי בר יהודה ור' אלעזר בר' שמעון אומרים מעת לעת. קומט אויס אז די משנה וואס אונז האבן יעצט דערמאנט דא אין מסכת נדרים וועט אויסקומען ווי די תנא קמא אז מען קען נאר כל היום, און די ברייתא וואס זוטי דבי רב פפא האט פארגעלערנט וואס עס שטייט אז מען קען נאר מפר זיין א נדר לצורך השבת, וואס פון דעם איז משמע אז ס'איז דא א גאנצע מעת לעת מפר זיין נדרים, יענע ברייתא וועט טאקע אויסקומען ווי ר' יוסי בר יהודה מיט ר' אלעזר בר' שמעון. און לכאורה דארף מען דא צולייגן אז אויב אזוי איז מסתבר צו זאגן אז אונזער משנה דא אין מסכת שבת האלט אויך אזוי ווי די משנה אין מסכת נדרים אז מען קען צושטערן א נדר דווקא באותו יום און נישט קיין מעת לעת, און אויב אזוי וועט מען מעגן צושטערן נדרים אפילו שלא לצורך השבת אויכעט, און יעצט איז שוין זייער גוט וואס די משנה האט עס אפגעטיילט באזונדער, מפירים נדרים בשבת, ווייל יעדע נדר מעג מען מפר זיין בשבת אפילו שלא לצורך השבת. ווייל טאמער וועט ער עס יעצט נישט מפר זיין אום שבת וועט ער עס שוין מער נישט קענען מפר זיין, ונשאלים לנדרים שהם לצורך השבת דארטן ביי שאלת נדר וואס דאס קען מען דאך טון נאך שבת אויכעט, דאס האט מען נאר מתיר געווען לצורך השבת אבער נישט שלא לצורך. און אזוי ווערט גע'פסק'נט להלכה אין שולחן ערוך אויכעט אז א מען קען נאר מתיר נדר זיין אינעם זעלבן טאג אבער נישט קיין מעת לעת, און דעריבער קומט אויס אז שבת וועט א מאן מעגן מפר נדר זיין אפילו שלא לצורך השבת, לאמיר זאגן די לשון פון די מחבר אין שלחן ערוך אין הלכות שבת סימן שמ"א סעיף א, זאגט דער מחבר, מתירים נדרים בשבת, אם הם לצורך השבת, כגון שנדר שלא לאכול או שלא לשתות, אף על פי שהיה לו פנאי להתירם קודם השבת, אפילו ער האט געהאט א ברירה צו מאכן פאר שבת, אבער יעצט וויבאלד ס'איז שבת און ס'איז נוגע אז ער וועט נישט קענען עסן לסעודת שבת מעג מען עס מתיר נדר זיין, אבל הבעל יכול להפר נדרי אשתו אפילו שאינם לצורך השבת מפני שאם לא יפר לה היום לא יוכל עוד להפי.